לעילוי נשמת ר' טוביה ב ר חיים יהושע עליו השלום לקראת יום היארצייט שלו י ב מר חשוון. משיחת פורים תשל ה. וואס ווי גערעדט פריער לויט דעם ביאור פון דעם מיטעלן רעבן, אז ששון איז דאס א ענין וואס דערווייל שטייט די שמחה בהעלם, נאר במשך הזמן איז דאס של שמחה

דא איז דא א ענין וואס מען קען נישט זאגן א ברכה של שמחה בשעת דער תינוק איז זיך מצטער, קיבלו עליהם בשמחה בכללות אויף מקיים זיין די מצוה, אבער בשעת קיום המצוה זאל ער זאגן שהחיינו צוזאמען מיט צערא דינוקא, לדעת פוסקים אלה קען דאס נישט זיין.

זעט מען אז דא רעדט זיך וועגן א ענין וואס דא איז נישט פאר דאם בני, און צוזאמען דערמיט אבער וויסענדיג וואס דא איז באהאלטן בהעלם, איז ער דער דאס מקבל בשמחה אבער דאס ווערט אנגערופן בשם ששון. וואס אט דאס איז בהמשך אויך צו דעם ביאור וואס האט זיך גערעדט פריער בנוגע צער ושמחה, וויבאלד אז מ'איז עבדי דאחשורוש אנן, און נאך דערוף ווי מ'האט אים מסביר געווען אז אפילו אין עניינים גשמיים איז דאס אויכעט א בריאה של הקדוש ברוך הוא, און בשעת ער נעמט אראפ מבטל די חומריות די פארגראבטקייט

ווארום דאס איז אויך א טייל פארוואס די שמחת פורים איז עד דלא ידע, דערפאר וואס ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר. פרעגט ער די שאלה אמת טאקע, ס'איז דא די הסברה אויף תורה, ס'איז דא די הסברה אויף יום טוב, וואס איז דא די הסברה בשעת מען געפינט זיך אויף די במצב פון עבדי דאחשורוש, און ס'איז דא עניינים המצערים,

פרעגט ער אין מדרש א חכם פון נישט אידן האט געפרעגט ביי א חכם פון אידן ממה נפשך האט דער אייבערשטער געוואלט אז ס'זאל זיין מילה און נישט זיין קיין ענין של ערלה האט ער אים געקאנט לכתחילה באשאפן א מהול האט אים איז דער ענטפער אויף דערויף אשר ברא אלקים לעשות לתקן.

דארף מען האבן א ברית אין דעם בשר, דורך וועמען דארף דאס געמאכט ווערן? דארף דאס געמאכט ווערן דורכן בשר, דורך א נשמה, ווי זי שטייט בגוף המול ימול, אט דער וואס האט זיך געמל'ט, אט א דער קאן מל זיין. א נשמה בפני עצמה קען ניט מל'ן, ניט נאר מצד דערויף וואס זי דארף האבן א מעסער און קענען זיך מיטן מעסער אויף א נשמה איז ניט שייך זאגן המול ימול בשעת ס'איז דא א נשמה בגוף און אט דער גוף האט א ברית בבשרכם המול איז אט דעמאלט קען ער זיין ימול. וויאזוי דאס שייך איז זאגן ווען ער טוט עס. ווען ער טוט עס און אין דערויף איז אינגאנצן כולי הנאה, איז דאס נישט קיין ראיה אז ער פארבינדט זיך מיט'ן אייבערשטן. עס קען זיין אז ער טוט עס צוליב דער הנאה. דארף מען האבן אז דאס זאל זיין פארבונדן מיט לתקן אז דער אייבערשטער האט באשאפן א טייל אין וועלט, און וויל אז א איד זאל דאס מיט לעשות לתקן, א איד זאל אין דרוף אריינברענגען תיקון, און צוליב דעם תיקון זאל ער זיך ניט אפשטעלן ראה דם בני שנשפך.